בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף מ ט, מיר הייבן אן דף מ ח עמוד ב איז אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, שור שהיה מתכוון לחבירו, אן אקס וואס האט געוואלט שטויסן א צווייטע אקס, והיכה את האישה און בטעות האט די אקס געשטויסן א פרוי, ויצאו ילדיה, און די פרוי האט מפיל געווען אירע וולדות, פטור מדמי וולדות. דארף מען נישט צאלן אויף די דמי ולדות, פארוואס? ווייל ווי מען האט שוין געזען דף מ ב אז פון ובעל השור נקי דרשנ'ט מען נקי מדמי ולדות, אז ווען א אקס איז מפיל ולדות דארף מען נישט צאלן דמי ולדות. אבער ואדם שהיה מתכוון לחבירו והיכה את האישה, וואס איז ווען א מענטש וויל שלאגן זיין חבר און בטעות שלאגט ער א פרוי ויצאו ילדיה און די פרוי איז מפיל די ולדות, איז דא משלם דמי ולדות, דארף מען אוודאי יא צאלן דמי ולדות, אזוי ווי שטייט קלאר אין פסוק, זאגט יעצט די משנה ווייטער כיצד משלם דמי ולדות, וויאזוי שאצט מען אפ די דמי ולדות, זאגט די משנה, שמין את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה, מען שאצט אפ די פרוי וויפיל איז זי ווערט געווען פארדעם וואס זי האט געכאפט די שטויס, און וויפיל איז זי ווערט יעצט נאכדעם וואס מ'האט מפיל געווען די ולדות, און די הפרש דאס איז די דמי ולדות, זאגט די משנה אבער, אמר רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל קריגט זיך, און ער זאגט מ'קען נישט אזוי אויסשאצן, ווייל אם כן, משהאישה יולדת משבחת, ווייל אויב אזוי קומט אויס אז די פרוי נאכן געבוירן גייט איר ערך ארויף, איז זי מער ווערט. וואס איז פשט פון די ווערטער וועט מען זעהן אין די גמרא, נאר וואס דען, זאגט רבן שמעון בן גמליאל אלא שמין את הוולדות כמה הן יפין, דהיינו מען שאצט נישט אפ די פרוי וויפיל זי ווערט געווען פארדעם וויפיל זי ווערט נאכדעם, נאר ווי אזוי שאצט מען אפ דמי וולדות, מען שאצט אפ די וולדות אליין, וויפיל די וולדות אליין זענען ווערט, יעצט זאגט די משנה ווייטער, פאר וועם געבט מען די דמי וולדות? זאגט די משנה ונותן לבעל, די מאן קריגט די דמי וולדות אזוי ווי שטייט קלאר אין פסוק, ואם אין לה בעל, טאמער עס איז נישט דא קיין מאן די מאן איז געשטארבן, נותן ליורשיו, קריגן עס זיינע יורשים, די פרוי עכ פ קריגט עס זיכער נישט, זאגט די משנה, היתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, וואס איז טאמער די פרוי איז געווען א שפחה משוחררת אדער א גיורת? און ווי רש י רעדט אויס די עיקר נקודה איז נישט די פרוי, נאר נארמאל האט א שפחה משוחררת חתונה מיט א עבד משוחרר, און א גיורת האט חתונה מיט א גר, איז פון דעם רעדט די משנה, אז די מאן איז געווען א גר, אדער די מאן איז געווען א עבד משוחרר, און די מאן איז געשטארבן און דא האט דאך די מאן נישט קיין יורשים, א איד האט אלעמאל יורשים, אבער א גר האט נישט קיין יורשים, איז ביי אזא ציור טאקע פטור, דארף מען נישט צאלן דמי ולדות, ווייל ס'איז נישטא פארוועם צו באצאלן, נישטא קיין מאן, און קיין יורשים איז נישטא, די פרוי האמיר געשמועסט קריגט עס נישט און ממילא דארף מען ביי אזא ציור נישט באצאלן קיין דמי ולדות. זאגט די הייליגע גמרא, האמיר געזען די משנה, די משנה האט אנגעהויבן מיט דעם, שור שהיה מתכוון לחבירו והיכה את האישה, איז פטור מדמי ולדות. דהיינו א אקס האט געוואלט שטויסן א צווייטע אקס און בטעות געשטויסן א פרוי, איז דארט דארף די בעל השור נישט צאלן דמי ולדות, איז די גמרא מדייק, טעמא דמתכוון לחבירו, הא מתכוון לאישה, משלם דמי ולדות, ס'איז משמע אז דווקא ווען דער אקס האט געוואלט שטויסן א צווייטע אקס, און בטעות געשטויסן די פרוי, דארט איז מען פטור פון דמי ולדות. אבער ווען דער אקס האט מתכוון געווען צו שטויסן די פרוי, דארט דארף מען יא צאלן דמי ולדות, איז לכאורה לימא תיהוי תיובתא דרב אדא בר אהבה, דאמר רב אדא בר אהבה שוורים שנתכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות, רב אדא בר אהבה זאגט קלאר נישט אזוי, אונז האבן געזען דער רב אדא בר אהבה דף מ ב, וואס רב אדא בר אהבה זאגט קלאר אז אפילו ווען דער אקס האט אינזינען געהאט צו שטויסן די פרוי, איז מען אויכעט פטור פון דמי ולדות, איז לכאורה אונזער משנה א סתירה מיט רב אדא בר אהבה, ענטפערט די גמרא ניין, אמר לך רב אדא בר אהבה, ווייל רב אדא בר אהבה קען ענטפערן אז הוא הדין דאפילו נתכוונו לאישה, נמי פטורים מדמי ולדות, אז אוודאי ווען די אקס האט אינזינען צו שטויסן די פרוי איז מען אויכעט פטור פון דמי ולדות, איי פארוואס כאפט אונזער משנה א צווייטן ציור, והא דקתני שור שהיה מתכוון לחבירו, ווייל איידי דקא בעי למיתני סיפא, אדם שהיה מתכוון לחבירו, דהכי כתיב קרא, קתני רישא נמי שור שהיה מתכוון לחבירו. פשט היות וואס די משנה האט געוואלט אנכאפן אין די סיפא, א ציור וואס א מענטש האט אינזינען צו שטויסן א צווייטע מענטש און שלאגט בטעות א פרוי, וואס דאס איז דאך די ציור פון וואס די פסוק רעדט, איז דרך אגב האט מען אויך אנגעכאפט אין די רישא אזא ציור, אבער אוודאי דאס איז נישט בדווקא נאר אפילו אז אן אקס האט אינזינען צו שטויסן א פרוי אליין, איז מען אויכעט פטור פון דמי ולדות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר רב פפא, זאגט רב פפא, שור שנגח את השפחה, וואס טוט זיך מיט אן אקס וואס שטויסט א שפחה כנענית ויצאו ילדיה, און די שפחה איז מפיל ולדות איז דא משלם דמי ולדות, דא אוודאי דארף מען יא צאלן דמי ולדות מאי טעמא פארוואס? ווייל חמרתא מעברתא בעלמא הוא דאזיק, די שפחה מעוברת איז סתם א טראגעדיגע חמור, דאמר קרא אזוי ווי שטייט אין פסוק שבו לכם פה עם החמור, וואס אברהם אבינו זאגט דארט עס גייט ארויף אויף אליעזר עבד אברהם, וואס פון דארט דרש'ט מען עם הדומה לחמור, אז אן עבד א שפחה איז גלייך צו א חמור, און ממילא אזוי ווי ווען א מענטש אדער ווען א אקס איז גורם א היזק פאר א צווייטע חמור, און די חמור איז מפיל ולדות אוודאי דארט דארף מען צאלן דמי ולדות די פטור איז דווקא ביי מענטש איז דא אויך די פטור פון דמי ולדות ווען א אקס שטויסט א פרוי איז נאר פון א אידישע פרוי אבער ווען א אקס שטויסט א שפחה וואס די שפחה באלאנגט פארן בעלעבאס איז די שפחה האט א דין ווי א טראגעדיגע חמור וואס מען דארף אוודאי יא באצאלן דמי ולדות זאגט יעצט די גמרא ווייטער האבן געזען אין משנה כיצד משלם דמי ולדות פרעגט די גמרא דמי ולדות ושבח ולדות מיבעי ליה פשט אזוי מען האט געזען די משנה, תנא קמא האט געזאגט וויאזוי שאצט מען אפ דמי וולדות, מען שאצט אפ וויפיל איז די פרוי ווערט געווען בשעת וואס זי איז געווען טראגעדיג, און וויפיל איז די פרוי יעצט ווערט, און די הפרש דאס הייסט דמי וולדות. יעצט לאמיר אנכאפן א דוגמא, לאמיר זאגן א פרוי וואס איז טראגעדיג איז ווערט הונדערט פופציג, און יעצט נאכדעם וואס זי האט מפיל געווען איז זי נאר ווערט הונדערט, געשאצט, קומט אויס די הפרש איז פופציג, איז דאס רופט די משנה אָן דמי ולדות, אזוי שאצט מען אפ דמי ולדות. יעצט, לכאורה, אין די פופציג, אין די הפרש צווישן די טראגעדיגע פרוי און די נישט טראגעדיגע פרוי, ליגט נישט נאר דמי ולדות, ס'ליגט אויך שבח ולדות, שבח ולדות איז טייטש, חוץ פון דעם וואס די ולדות אליין איז ווערט געלט, איז א פרוי וואס איז טראגעדיג איז ברייטער, איז איר גוף איז מער ווערט, איז ווערט מער געלט, חוץ פון די ולדות אליין, די ברייטע גוף מאכט איר אויך ווערט זיין מער געלט. איז אויב אזוי אויב תנא קמא האלט אז מ'דארף צאלן די גאנצע פופציג, קומט אויס תנא קמא האלט אז מ'דארף צאלן דמי ולדות מיט שבח ולדות, און פארוואס שטייט עס נישט אין די משנה? וואלט געדארפט שטיין כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות. זאגט טאקע די גמרא, הכא נמי קאמר, אז דאס באמת האט די תנא קמא געמיינט צו זאגן כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות, שמין את האישה כמה היא יפה, עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה, דהיינו תנא קמא האלט טאקע מ'דארף צאלן ביידע דמי ולדות מיט שבח ולדות, און דאס איז טאקע די וועג וויאזוי מ'שאצט עס אפ, מ'שאצט אפ וויפיל איז זי ווערט געווען טראגעדיגערהייט, וויפיל איז זי יעצט ווערט, און די הפרש ליגט סיי די דמי וולדות און סיי די שבח וולדות, און דאס טאקע דארף מען באצאלן פארן מאן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה אמר רבי שמעון בן גמליאל אם כן משהאישה יולדת משבחת, פרעגט די גמרא מאי קאמר, וואס מיינט רבי שמעון בן גמליאל צו זאגן אז אויב אזוי די פרוי ווערט נשבח נאכדעם וואס זי האט דאס קינד, דהיינו לכאורה איז פונקט פארקערט ווי די סברה, תנא קמא האט געזאגט אז מ'שאצט אפ וויפיל איז זי ווערט געווען פארדעם, וויפיל איז זי ווערט יעצט, דהיינו פארדעם איז זי ווערט געווען הונדערט פופציג אזוי ווי מ'האט געשמועסט, יעצט איז זי ווערט הונדערט, פשט די פרייז איז אראפ, איז וואס זאגט רבי שמעון בן גמליאל, משהאישה יולדת משבחת, איז משמע אז די פרייז גייט ארויף, כאילו ער פרעגט אויף די תנא קמא, אז לויט דיין חשבון גייט די פרייז ארויף, אוודאי איז דאך נישט אזוי, נאר וואס דען אמר רבה איז רבה מסביר די ווערטער פון רבי שמעון גמליאל אז הכי קאמר אז רבי שמעון גמליאל האט אזוי געמיינט צו זאגן וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד אלא שמין את הוולדות ונותנין לבעל פשט זאגט רבה אז אוודאי דאס וואס רבי שמעון גמליאל זאגט והלא אישה משבחת איז נישט פשט ער זאגט פארן תנא קמא אז לויט דיין חשבון קומט אויס אז די פרייז פון די פרוי גייט ארויף, אוודאי נישט אזוי, לויט די תנא קמא, אוודאי די פרייז פון א טראגעדיגע פרוי איז ווערט מער וויפיל די פרייז פון א פרוי וואס איז נישט טראגעדיג, און ממילא תנא קמא'ס חשבון שטימט, אבער רבי שמעון גמליאל זאגט צום תנא קמא אז דיין חשבון איז נישט ריכטיג, ווייל דיין גאנצע חשבון איז געבויט אויף דעם אז די פרוי טראגעדיגערהייט איז ווערט געווען מער געלט וויפיל זי איז יעצט ווערט, זאגט רבי שמעון גמליאל ס'איז נישט ריכטיג ווייל א טראגעדיגע פרוי איז א פרוי וואס איז אין א סכנה, קען זיין אז זי וועט שטארבן מחמת די וולד, ס'האט זיך אסאך מאל געמאכט אזוי אז א פרוי איז געשטארבן מחמת די לידה, און ממילא זאגט רבי שמעון גמליאל טאמער מ'וועט מאכן די חשבון ווי דו זאגסט, מ'וועט אפשאצן וויפיל די פרוי ווערט געווען טראגעדיגעהייט און וויפיל איז זי יעצט ווערט, איז עט די מענטש האט מזיק געווען די מענטש האט מפיל געווען דא עט גארנישט דארפן צאלן, ווייל לאמיר זאגן פארדעם איז זי ווערט געווען הונדערט, איז יעצט נאך די לידה איז זי ווערט הונדערט פופציג, איז פארקערט גאר, נישט נאר עט נישט דארפן צאלן, נאר עט נאך קענען זאגן אז יעצט איז זי מער ווערט ווי פריער, און ממילא פארדעם זאגט רבי שמעון גמליאל מ'קען נישט מאכן אזא סארט חשבון ווי די תנא קמא, זעהן וויפיל זי ווערט געווען דעמאלטס וויפיל זי ווערט יעצט, ווייל אויף דעם חשבון קומט אויס מען דארף גארנישט צאלן, נאר וואס דען, מען שאצט אפ די ולדות אליין, וויפיל די ולדות זענען ווערט, ווי אזוי מאכט מען די חשבון, איז דא א מחלוקת אין די ראשונים, תוס' זאגט אז די וועג ווי מען מאכט די חשבון, איז אז מען שאצט אפ וויפיל איז א טראגעדיגע פרוי ווערט אן די ולדות, וויפיל איז א טראגעדיגע פרוי ווערט מיט די ולדות, אזוי ווייסט מען וויפיל די ולדות זענען ווערט, איז דאס איז די חשבון, דאס איז די ולדות, די דמי ולדות, וואס מען דארף צאלן פארן מאן, יעצט פארשטייט זיך לויט רבי שמעון גמליאל שבח וולדות דארף מען נישט צאלן, ווייל רבי שמעון גמליאל האלט דאך אז די פרוי ווערט נישט נשבח וועגן די וולדות פארקערט גאר, רבי שמעון גמליאל האלט אז א טראגעדיגע פרוי איז ווייניגער ווערט ווי א פרוי וואס איז נישט טראגעדיג, קומט אויס אז חוץ פון די מחלוקת וואס אונז האמיר דא וויאזוי מען שאצט אפ די דמי וולדות איז אויך דא דא א מחלוקת אז תנא קמא האלט מען צאלט סיי דמי וולדות און סיי שבח וולדות אזוי ווי מען האט פריערט געזען, און רבי שמעון גמליאל האלט אז מען צאלט נאר די דמי וולדות. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך קלאר געלערנט אין א ברייתא, אז דאס האט ר' שמעון בן גמליאל געמיינט צו זאגן אז וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, נאר וואס דען אלא שמין את הוולדות ונותנין לבעל, אזוי ענטפערט רבה, רבא אמר, רבא זאגט ניין, רבא זאגט נישט דאס איז די מחלוקת דא צווישן תנא קמא ר' שמעון גמליאל, נאר וואס דען הכי קתני, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, אלא שמין את הולדות ונותנין לבעל, ושבח ולדות חולקין. פשט אזוי, לויט רבא'ס תירוץ קען אוודאי זיין אז רבי שמעון גמליאל האלט אז א טראגעדיגע פרוי איז מער ווערט ווי א פרוי וואס איז נישט טראגעדיג, נאר וואס דען, רבי שמעון גמליאל מיינט זיך צו קריגן דא אויפן תנא קמא אויף א צווייטע נקודה אינגאנצן, ווייל תנא קמא האמיר געזען האלט אז די שבח ולדות גייט פארן מאן, איז אויף דעם קריגט זיך רבי שמעון גמליאל און ער זאגט, פארוואס קומט זיך די שבח וולדות נאר פארן מאן, פארוואס קריגט נישט די פרוי א חלק אין די שבח וולדות, למעשה איר גוף איז נשבח געווארן, און יעצט אז האט מפיל געווען האט זי אויך דערלייגט א חלק פון דעם שבח, און ממילא דארף זי אויך קריגן א חלק דא אין די שבח וולדות, איז דאס זאגט רבי שמעון גמליאל אז טאקע אנשטאטס אויסשאצן ווי די תנא קמא האט געזאגט וויפיל זי ווערט געווען אמאל און וויפיל איז זי ווערט היינט, וואס אויב מ'וועט מאכן די חשבון קומט אויס אז סיי די דמי וולדות און סיי די שבח וולדות ביידע וועלן גיין פאר די מאן, זאגט רבי שמעון גמליאל מ'מאכט נישט אזוי די חשבון, נאר מ'שאצט אפ די וולדות באזונדער און די שבח וולדות באזונדער, די וולדות אוודאי די דמי וולדות גייט פארן מאן, אבער די שבח וולדות צוטיילט מען זיך האלב און האלב, האלב גייט פארן מאן, האלב גייט פארן פרוי, ווייל אוודאי האט די פרוי אויך א חלק אין די שבח וולדות, אזוי פארענטפערט רבא דאס האט רבי שמעון גמליאל געמיינט צו זאגן, ברענגט אונז די גמרא א ברייתא ווי רבא'ס תירוץ, תניא נמי הכי, אמר רבי שמעון גמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח וולדות כלום, פשט, לכאורה פארוואס גייט נישט א חלק פון די שבח וולדות פארן פרוי, נאר וואס דען זאגט טאקע רבי שמעון גמליאל אין די ברייתא, אלא שמין נזק בפני עצמו, וצער בפני עצמו, יעצט ביז יעצט האט מען נישט גערעדט פון נזק און צער, ווייל ביז יעצט האט מען גערעדט פון היכי תמצא, וואס א פרוי האט מפיל געווען די ולדות, אבער חוץ פון דעם האט זי נישט געהאט קיין נזק, איז דא לייגט רבי שמעון בן גמליאל צו אז וואס איז טאמער ס'איז יא געווען א נזק, פשט לאמיר זאגן א מענטש האט געהאקט א פרוי און זי האט דערלייגט די ולדות אבער חוץ פון דעם האט ער אויך צוהאקט איר הענט, האט אויך צוהאקט איר קאפ, איז אוודאי נזק גייט פארן פרוי, רש"י זאגט ס'גייט נישט אינגאנצן פארן פרוי נאר ווי ס'איז מבואר אין כתובות אז טאמער איז א נזק ביי א מקום גלוי איז צוויי דריטל גייט פארן מאן א דריטל פארן פרוי, טאמער ס'איז במקום סתר איז צוויי דריטל גייט פארן פרוי א דריטל פארן מאן, די צער גייט זיכער פאר די פרוי, און ושמין את הוולדות ונותנין לבעל ושבח וולדות חולקין, די דמי וולדות גייט אינגאנצן פארן מאן, די שבח וולדות צעטיילט מען, זעט מען טאקע אז דאס איז די נקודת המחלוקת, אז רבי שמעון בן גמליאל האלט אז די שבח וולדות צעטיילט מען, פרעגט אבער די גמרא, קשיא דרבי שמעון בן גמליאל אדרבי שמעון בן גמליאל, פשט למעשה האמיר דא א סתירה צווישן צוויי רבי שמעון בן גמליאל'ס אין ברייתות, ווייל פריערט האמיר געזען רבה'ס תירוץ, וואס רבה האט געזאגט אז לויט רבי שמעון בן גמליאל קומט אויס אז א פרוי בשעת וואס זי איז טראגעדיג איז ווייניגער ווערט ווי נאכדעם, און מען האט טאקע געברענגט א ברייתא וואס אין די ברייתא איז מבואר כשיטת רבה, און דא האמיר א ברייתא אז רבי שמעון גמליאל זאגט אז די שבח וולדות צוטיילט מען, לכאורה ווי איז דא שבח וולדות? אין די פריערדיגע ברייתא האט מען קלאר געזען אז רבי שמעון גמליאל האלט אז א פרוי וואס איז טראגעדיג איז ווייניגער ווערט ווי א פרוי וואס איז נישט טראגעדיג איז דאך אינגאנצן נישט דא קיין שבח וולדות, און ווי אזוי שטימען די צוויי ברייתות? זאגט טאקע די גמרא לא קשיא, כאן במבכרת, כאן בשאינה מבכרת, פשט, א פרוי פאר זי האט געהאט די ערשטע קינד איז דא א סכנה קען זיין די פרוי וועט שטארבן ביים לידה און ממילא דארט טאקע זאגט מען אז א טראגעדיגע פרוי וואס איז טראגעדיג די ערשטע מאל זי איז טאקע ווייניגער ווערט ווי א פרוי וואס איז נישט טראגעדיג אבער נאך די ערשטע מאל איז שוין נישטא די סכנה קומט אויס די צוויי ברייתות זענען נישט קיין סתירה די ערשטע ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי איז טראגעדיג די ערשטע מאל וואס ביי דעם איז טאקע נישט דא קיין שבח ולדות, און ביי דעם האלט רבי שמעון גמליאל אז מען שאצט אפ די ולדות אליין, די דמי ולדות אליין, און אזוי באצאלט מען, שבח ולדות איז נישט דא, די צווייטע ברייתא רעדט זיך בציור וואס איז יא דא שבח ולדות, און אויך דא האלט רבי שמעון גמליאל אנדערש ווי די תנא קמא, ווייל ער האלט אז א חלק פון די שבח ולדות דארף גיין פארן פרוי, און ממילא האלט ער אז מען שאצט אפ די דמי ולדות אליין, די שבח ולדות אליין, די דמי וולדות גייט פארן מאן, די שבח וולדות צוטיילן זיך די מאן און די פרוי. פרעגט די גמרא יעצט ורבנן דאמרי שבח וולדות נמי לבעל, מאי טעמא? די חכמים, וואס חכמים קריגן זיך אויף ר' שמעון גמליאל זיי האלטן אז די גאנצע שבח וולדות גייט פאר די מאן, פארוואס טאקע? פארוואס האלטן זיי אז סיי די דמי וולדות און סיי די שבח וולדות גייט פארן מאן? די דמי וולדות שטייט קלאר אין די תורה אבער די שבח וולדות, זאגט דאך ר' שמעון גמליאל א ריכטיגע טענה אז די פרוי האט דאך לכאורה א חלק אין דעם ווייל די שבח איז דאך געווען איהר'ס א שבח, זאגט די גמרא ניין כדתניא, די חכמים די תנא קמא לערנט עס ארויס אין א פסוק אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא אז ממשמע שנאמר שטייט אין פסוק ויצאו ילדיה איני יודע שהיא הרה פשט שטייט אין פסוק ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה איז אז ויצאו ילדיה ווייס איך אליין אז הרה אז זי איז טראגעדיג פארוואס דארף שטיין הרה מה תלמוד לומר הרה לומר לך שבח הריון לבעל דהיינו פון די הרה לערנט מען ארויס אז די שבח הריון די שבח וולדות גייט פארן מאן איז ממילא דא א לימוד פון א פסוק ווייטער ורבי שמעון גמליאל האי הרה מאי דריש ביה וואס טוט רבי שמעון גמליאל מיט דעם הרה ענטפערט די גמרא מיבעי ליה נוצט אויף א צווייטע דרשה לכדתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט א ברייתא רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו חייב עד שיכנה כנגד בית ההריון פשט אז מ'איז נאר חייב דמי ולדות טאמער די מענטש וואס האט געשלאגן די פרוי האט איר געשטויסן כנגד בית ההריון דארט ווי זי איז טראגעדיג אויף א צווייטע פלאץ נישט זאגט די גמרא אמר רב פפא לא תימא כנגד בית ההריון ממש מוז נישט זיין ממש אויפן רחם אלא כל היכא דסליק ביה שיחמא לוולד נאר יעדע פלאץ אויפן גוף וואס קומט אן פון די היץ פונעם קלאפ צום קינד פשט יעדע פלאץ אויף די עיקר חלק פונעם גוף הייסט כנגד בית ההריון, לאפוקי יד ורגל דלא, פשט די הענט און די פיס וואס דאס איז א שטיקל אפגעטיילט פונעם גוף, דארט אוודאי נישט, אבער א יעדע אנדערע פלאץ האט שייכות צום בית ההריון, און ממילא אז מען שלאגט דארט דארף מען צאלן דמי וולדות, דאס דרש'נט ר' שמעון גמליאל פון הרה, אז ווען מען שלאגט אויפן האנט צו אויפן פיס, און מחמת דעם איז די פרוי מפיל די וולד, דארט אוודאי דארף מען נישט צאלן דמי וולדות. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה היתה שפחה ונשתחררה או גיורת פטור, אז טאמער די מאן איז געווען א גר, אדער דער מאן איז געווען אן עבד משוחרר וואס האט נישט קיין יורשים און ער שטארבט איז דארט דארף מען נישט צאלן דמי וולדות ווייל ס'איז נישטא פאר וועם צו באצאלן זאגט די גמרא אמר רבה זאגט רבה לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר דער דין איז נאר טאמער איינער האט געשלאגן א פרוי ווען דער מאן האט געלעבט נאכדעם איז דער מאן געשטארבן איז דכיוון דחבל בה בחיי הגר זכה בהו גר פשט ברגע וואס דער מענטש האט געשטויסן די פרוי און די פרוי האט נאך געהאט א מאן איז דער מאן אטאמאטיש איז זוכה אין די דמי וולדות וכיוון דמת הגר יעצט אז די מאן איז געשטארבן, זכה בהו מן הגר, איז נישט דא פאר וועם צו באצאלן, איז ביי אזא ציור טאקע די דין אז מען דארף נישט צאלן דמי ולדות, אבל אבער זאגט רבה, חבל בה לאחר מיתת הגר, זכיא לה איהי בגוייהו ומיחייב לשלומי לה לדידה, פשט זאגט רבה וואס איז טאמער איינער האט געשטויסן א טראגעדיגע גיורת בשעת וואס איר מאן איז שוין געווען טויט, איז דא זאגט רבה אוודאי דארף מען יא צאלן די דמי ולדות פאר די פרוי אליין, פארוואס? ווייל דא איז ברגע וואס דער מענטש האט מפיל געווען די ולדות, האט זי אליין זוכה געווען דמי ולדות, ווילאנג ס'איז געווען א מאן, האט דער מאן זוכה געווען אין דעם טאקע טאמער דער מאן וועט שטארבן נאכדעם, איז נישט דא פאר וועם צו באצאלן, אבער טאמער דער מאן איז סתם אזוי נישט דא בשעת וואס זי כאפט די קלאפ, איז זי אליין זוכה אין די דמי ולדות, און ממילא דארף מען אוודאי יא צאלן דמי ולדות פארן פרוי, אזוי זאגט רבה,

איז יעצט קריגט זי געצאלט טאמער די מאן איז נישט דא געווען אבער זאגט רב חסדא ס'ארבעט נישט אזוי די דמי וולדות האט נישט קיין שייכות צו די וולדות אליין ס'איז נישט א זאך וואס די פרוי קען זוכה זיין אין דעם נאר וואס דען ס'איז א שפעציעלע דין אין די תורה אז טאמער א מענטש איז חובל פאר א פרוי קריגט איר מאן דמי וולדות איז אז ס'איז נישט דא קיין מאן אפילו ס'איז נישט געווען קיין מאן בשעת'ן חבלה איז קריגט קיינער נישט קיין דמי וולדות. און ממילא קומט אויס אונז האמיר דא א יסודות'דיגע מחלוקת צווישן רבה און רב חסדא, וואס געשענט ווען איינער שטויסט א טראגעדיגע פרוי איז מפיל די ולדות ווען די מאן לעבט נישט, לויט רבה קריגט עס די פרוי, לויט רב חסדא קריגט עס קיינער נישט, מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די ברייתא האמיר שוין געזען, הכה את האישה, ויצאו ילדיה, טאמער איינער האט געשטויסן א פרוי און זי האט מפיל געווען ולדות, איז נותן נזק וצער לאישה, די נזק און צער גייט פארן פרוי אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, ודמי ולדות לבעל, און די דמי ולדות גייט פארן מאן, אין הבעל, טאמער די מאן איז נישט דא, איז נותן ליורשיו, גייט עס צו זיינע יורשים, אין האישה, טאמער די פרוי איז נישט דא, נותן ליורשיה, קריגן קריגן אירע יורשים די נזק און די צער, אזוי ווי מ'האט שוין געזען אין א פריערדיגע סוגיא אז ס'רעדט זיך דווקא ביי א פרוי א גרושה, אז נישט קריגט עס איר מאן, נישט איר יורשים, על כל פנים, פירט די ברייתא אויס, היתה שפחה ונשתחררה או גיורת, זכה, אז טאמער די פרוי איז געווען א שפחה אדער א גיורת, דהיינו איר מאן איז געווען א עבד משוחרר אדער א גר, און די מאן איז געשטארבן, איז דא דארף מען נישט צאלן די דמי וולדות, איז לכאורה משמע אז אפילו ווען די מאן איז געווען טויט בשעת'ן חבלה, איז אויך ביי אזא ציור דארף מען נישט צאלן דמי וולדות, איז א קשיא אויף רבה, וואס רבה האט געזאגט ביי אזא ציור דארף מען יא צאלן דמי וולדות פאר'ן פרוי, ענטפערט די גמרא אמרי, ומי עדיפא ממתניתין דאוקימנא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר, הכא נמי שחבל בה בחיי הגר ומת הגר. פשט ענפערט טאקע די גמרא מהיכא תיתי. קען זיין די ברייתא רעדט זיך דייקא ווען מ'האט געשטויסן די פרוי בחיי הגר און נאכדעם איז די גר געשטארבן ביי אזא ציור איז אוודאי רבה מודה מ'דארף פאר קיינעם נישט באצאלן. אבער דארט ווי די מאן איז געווען טויט בשעת'ן חבלה קען אוודאי זיין אז מ'העט יא דארפן צאלן די דמי וולדות פארן פרוי. ואיבעית אימא. נאך א תירוץ זאגט די גמרא אז לאחר מיתת הבעל ותני זכתה, אז אוודאי קען זיין די ברייתא רעדט זיך אויכעט ווען מ'האט געשטויסן א פרוי נאכדעם וואס איר מאן איז געווען טויט, איי אויב אזוי פארוואס שטייט זכה סוף ברייתא, זכה איז לכאורה משמע אז מ'דארף פאר קיינעם נישט באצאלן די דמי וולדות, זאגט טאקע די גמרא נישט דאס מיינט זכה, זכה קען מען זאגן מיינט די פרוי האט זוכה געווען פשט טאמער די מאן איז געווען טויט בשעת'ן חבלה האט די פרוי זוכה געווען די דמי וולדות און מ'דארף טאקע צאלן די דמי וולדות פארן פרוי אזוי ווי רבה האט געזאגט. זאגט יעצט די גמרא, לימא כתנאי, אז לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת צווישן רבה און רב חסדא איז שוין א מחלוקת תנאים, וועלכע מחלוקת תנאים? איז אזוי, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, בת ישראל שנישאת לגר, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט מיט א גר, ונתעברה ממנו און זי איז טראגעדיג געווארן, וחבל בה בחיי הגר, און בשעת וואס איר מאן האט געלעבט האט איינער איר א קלאפ געגעבן און זי האט מפיל געווען די וולדות, איז נותן דמי וולדות לגר, דארף מען צאלן די דמי וולדות פאר איר מאן פארן גר. לאחר מיתת הגר, וואס איז טאמער איינער האט איר געשלאגן נאכדעם וואס איר מאן איז שוין געווען טויט, איז דא איז דא צוויי ברייתות, תני חדא, אין איין ברייתא שטייט חייב, אז מען דארף צאלן פארן פרוי, ותני חדא אין א צווייטע ברייתא שטייט פטור, אז מען דארף נישט צאלן פארן פרוי, איז מאי לאו תנאי. לכאורה וואס די מחלוקת דא אין די ברייתות, טאקע די מחלוקת פון רבה און רב חסדא, די ברייתא וואס זאגט חייב גייט כשיטת רבה אז דארט וואו ס'איז נישט געווען קיין מאן דארף מען צאלן פארן פרוי, און די ברייתא וואס שטייט פטור גייט כשיטת רב חסדא אז מ'דארף נישט צאלן פארן פרוי. זאגט די גמרא, לרבה ודאי תנאי היא, פשט רבה העט אוודאי מוזן מודה זיין אז ס'איז א מחלוקת תנאים, דהיינו די ברייתא וואס זאגט פטור קען זעכער נישט שטימען כשיטת רבה, אבער אלא רב חסדא, מי לימא תנאי היא, רב חסדא מוז אויך אזוי זאגן, זאגט די גמרא ניין, רב חיסדא מוז נישט אזוי זאגן, נאר רב חיסדא קען זאגן אז ביידע בריית'עס גייען ווי אים, איי וואס פשט אז שטייט אין די ברייתא חייב אז מען דארף צאלן די דמי ולדות, לויט רב חיסדא דארף מען נישט צאלן דמי ולדות אפילו ווען די מאן איז געווען טויט בשעת די חבלה, זאגט די גמרא לא קשיא, הא רבנן, הא ר' שמעון בן גמליאל, פשט רב חיסדא קען זאגן אז ביידע בריית'עס רעדן נישט פון דמי ולדות, ווייל דמי ולדות טאמער מען האט חובל געווען אין א פרוי וואס איר מאן איז געווען א גר נאכדעם וואס איר מאן איז טויט, איז לכולי עלמא דארף מען נישט צאלן דמי ולדות פאר קיינעם נישט, נאר וואס דען, די ברייתא רעדט דא פון שבח ולדות, שבח ולדות האט מען געזען א מחלוקת צווישן תנא קמא רבי שמעון בן גמליאל ביי אונזער משנה, פאר וועם גייט די שבח ולדות, תנא קמא האט געהאלטן אז שבח ולדות גייט פארן מאן, און רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט אז די שבח ולדות צוטיילט מען זיך האלב און האלב, פופציג פראצענט פארן מאן, פופציג פראצענט פארן פרוי, איז דאס איז די מחלוקת דא אין די ברייתות, די ברייתא וואס זאגט פטור, האלט כשיטת תנא קמא אז שבח ולדות גייט פארן מאן, איז אז ס'איז נישט דא קיין מאן, איז דארף מען אויך נישט צאלן שבח ולדות פאר קיינעם נישט, ווייל די מאן איז געווען א גר און די מאן איז טויט, מה שאין כן די ברייתא וואס זאגט חייב גייט כשיטת ר' שמעון גמליאל, וואס ר' שמעון גמליאל האלט אז א חלק פון די שבח ולדות, גייט פארן פרוי, איז פאר דעם טאקע שטייט חייב, אפילו אז די מאן איז טויט, איז כאטש די פרוי'ס חלק דארף מען געבן פארן פרוי. איי פרעגט די גמרא, אי ר' שמעון גמליאל מאי איריא לאחר מיתה, אפילו מחיים נמי אית לה פלגא, אויב אזוי, לויט ר' שמעון גמליאל, אפילו ווען די מאן האט געלעבט האט די פרוי געקריגן האלב פון די שבח ולדות, און וואס זאגט די ברייתא אז דווקא נאך די מאן איז טויט קריגט זי שבח ולדות, זי האט אלעמאל געקריגן איר פופציג פראצענט, ענטפערט די גמרא, מחיים אית לה פלגא, לאחר מיתה כוליה. פשט, יא, ווילאנג די מאן האט געלעבט איז געווען פופציג פופציג, אבער יעצט אז די מאן איז טויט איז דמי ולדות טאקע דארף מען נישט צאלן, אבער שבח ולדות וואס ביז יעצט האט זי קריגן פופציג יעצט קריגט זי די גאנצע הונדערט פראצענט. ואיבעית אימא זאגט די גמרא נאך א אופן וואס מען קען פארענטפערן ביידע ברייתות כשיטת רב חיסדא, אז הא והא ר' שמעון בן גמליאל, ביידע ברייתות גייען כשיטת ר' שמעון בן גמליאל נאר וואס דען? כאן בשבח ולדות כאן בדמי ולדות, די ברייתא וואס זאגט פטור רעדט פון דמי ולדות, פון דמי ולדות אוודאי איז מען פטור, און די ברייתא וואס זאגט חייב רעדט פון שבח ולדות, פרעגט אבער די גמרא אויף ביידע תירוצים, אמרי משבח ולדות לישמע דמי ולדות, ומדרבי שמעון בן גמליאל לישמע לרבנן, פשט האבן די בני ישיבה געפרעגט אז טאמער די דין איז טאקע אזוי אז פארדעם וואס די מאן איז געשטארבן האט די מאן געקריגן פופציג פראצענט און די פרוי האט געקריגן פופציג פראצענט פון שבח ולדות, אבער נאכדעם וואס די מאן איז געשטארבן האלט רבי שמעון גמליאל די פרוי קריגט די גאנצע שבח וולדות, איז אויב אזוי פארוואס איז דמי וולדות אנדערש? פארוואס זאל מען נישט זאגן די זעלבע זאך מיט דמי וולדות, אז ווילאנג די מאן האט געלעבט האט ער געקריגן דמי וולדות, יעצט איז ער נישט דא, קריגט זי די דמי וולדות? איז לכאורה זאל מען אזוי זאגן. יעצט אז מען וועט אזוי זאגן אז רבי שמעון גמליאל האלט טאקע אז ווען די מאן איז טויט קריגט די פרוי די דמי וולדות, און פארוואס זאל מען נישט זאגן לויט די חכמים די זעלבע זאך? ווייל די מחלוקת צווישן חכמים צווישן תנא קמא רבי שמעון גמליאל איז סך הכל געווען א מחלוקת צו די פרוי קריגט א חלק פון שבח ולדות צו נישט, ס'איז נישט געווען א מחלוקת וואס טוט זיך נאך די מאן איז געשטארבן, דהיינו די מחלוקת תנא קמא רבי שמעון גמליאל איז נישט די זעלבע מחלוקת פון רבה און רב חיסדא, רבה און רב חיסדא האבן זיך געקריגט וואס טוט זיך אז די מאן איז טויט צו די פרוי קריגט עפעס צו נישט, תנא קמא רבי שמעון גמליאל האבן זיך געקריגט בחיי פון בעל צו די פרוי קריגט שבח ולדות צו נישט, איז אויב מען קען אויפווייזן אז לויט רבי שמעון גמליאל נאכדעם וואס די מאן איז טויט,

ווייל ווי די מפרשים זענען מסביר נאכדעם וואס אונז ווייסן אז די תורה האט מחדש געווען שבח ולדות און אז די חידוש פון די תורה איז נישט נאר פארן מאן נאר ס'איז אויך פארן פרוי איז דא אז ס'איז נישטא קיין מאן איז די תורה נאכאלץ מחדש די חידוש אז מ'דארף צאלן שבח ולדות איז ס'איז נישטא קיין מאן גייט די גאנצע פאר די פרוי אבער דמי ולדות וואס אפילו בחיי פון איר מאן האט די פרוי נישט געהאט קיין שום חלק אין דעם איז דא אז ס'איז נישטא קיין מאן איז אינגאנצן נישט נתחדש געווארן די תשלום פון דמי ולדות און מילא דא אוואדע קריגט די פרוי גארנישט נישט לויט רבי שמעון גמליאל און פארשטייט זיך נישט לויט די חכמים. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, בעא מיניה רב ייבא סבא מר' נחמן, האט רב ייבא סבא געפרעגט פון ר' נחמן, המחזיק בשטרותיו של גר מהו, פשט וואס איז טאמער א גר האט געהאט מענטשן זענען אים שולדיג געלט געווען, און זיי האבן אים געשריבן שטרי חוב, זיי האבן אים געשריבן שטרות, וואס זיי האבן משעבד געווען דארט זייער קרקעות צום גר, איז געגאנגען א איד, און ער האט צוגעכאפט די שטרות פונעם גר, פשט דער גר איז געשטארבן, און ער האט עס געכאפט. איז דאס איז קלאר אז די אלע חובות וואס מ'איז שולדיג געווען פארן גר, די אלע קרקעות זענען געווען משועבד צום גר, ווערט נישט יעצט משועבד פאר דער איד, וואס עפעס זאל עס משועבד ווערן פאר דער איד ווייל ער האט די שטרות ווערט עס נאכנישט זיינס, די שאלה איז לגבי די שטרות אליין לגבי די פאפיר אליין, איז דאס זיינס צו נישט? וואס די צדדי הספק? פון איין זייט קען מען זאגן מאן דמחזיק בשטרא אדעתא דארעא הוא דמחזיק, ובארעא הא לא אחזיק, ושטרא נמי לא קנה, דלאו דעתיה אשטרא. פשט, פון איין זייט קען מען זאגן, אז א מענטש וואס האלט שטרות, איז האט נישט אינזינען די פאפיר אליין, די תפקיד פון א שטר איז דאך נישט די פאפיר, ס'איז וואס שטייט אין די פאפיר. איז דא, דער מענטש וואס האט געכאפט די שטרות, אוודאי האט ער נישט אינזינען געהאט צו כאפן די שטרות ווייל ער דארף די פאפיר, נאר האט געוואלט עפעס טון מיט די שטרות, און מיט די שטרות קען ער גארנישט טון, און ממילא איז די פאפיר אויך נישט זיינס, און ממילא אז ס'וועט קומען יעצט א צווייטע איד, און צוכאפן פון אים די פאפיר, ווייל ער וויל יא נוצן די פאפיר אויף עפעס, לאמיר זאגן ער זאגט קלאר, איך וויל עס נוצן צוצודעקן עפעס א שיסל, איז דא אוודאי די צווייטע איד איז זוכה אין דעם, או דילמא, אפשר ניין, דעתיה נמי אשטרא קען זיין, דער וואס האט געכאפט די שטרות ארגינעל, האט אינזינען געהאט, צו נוצן די שטרות אויף אנדערע זאכן אויך, צו לייגן דאס צוצודעקן א שיסל צו וואס, און ממילא קען מען נישט צוכאפן פון אים יעצט די שטרות. אמר ליה, זאגט ר' נחמן צו רב ייבא סבא, עני מורי ענפער מיר, וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? וואס, א מענטש וואס כאפט א שטר דארף עס האבן צוצודעקן שיסלעך? אוודאי נישט! דהיינו, אוודאי האט ער אינזין געהאט אז ער גייט עפעס טון מיט דעם, ער קען גארנישט טון מיט דעם, ממילא דער צווייטער וואס האט עס צוגעכאפט פון אים, איז אוודאי באלאנגט עס פארן צווייטן, אמר ליה, זאגט רב ייבא צוריק צו ר' נחמן, לצור ולצור, פשט אוודאי יא, ס'איז יא דא א מענטש כאפט א שטר ווייל ער וויל זיך באנוצן מיט דעם, און מילא ווייסט מען טאקע נישט וואס איז געווען דא די כוונה פון די מענטש האט געכאפט די שטר, און טאקע די בעיא איז נישט נפשט געווארן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רבה, האט רבה געזאגט משכונו של ישראל ביד גר, פשט לאמיר זאגן א גר האט פארבארגט געלט פאר א איד פאר ראובן'ען, און ראובן אז ער האט געבארגט געלט פונעם גר האט ער אים געגעבן א משכון, פשט די משכון פון ראובן ליגט יעצט ביים גר, ומת הגר, און די גר איז געשטארבן אנע יורשים, ובא ישראל אחר והחזיק בו, איז געגאנגען שמעון, ער האט געטראפן ביים גר אין שטוב דעם משכון פון ראובן, און ער האט עס גענומען, איז די דין איז מוציאין אותו מידו, נעמט מען עס צו פון שמעון מען געבט עס צוריק צו ראובן מאי טעמא פארוואס, ווייל כיוון דמית ליה גר פקע ליה שעבודיה, די רגע וואס די גר איז געשטארבן איז די שעבוד וואס די גר האט געהאט אויף די משכון, איז נפקע געווארן, און ממילא באלאנגט עס צו ראובן און שמעון האט נישט קיין רעכט דאס צו נעמען. וואס איז אבער פארקערט, משכונו של גר ביד ישראל, א גר האט געבארגט געלט פון ראובנ'ן, און ער האט געגעבן א משכון פאר ראובנ'ן, און יעצט איז דער גר געשטארבן ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו און שמעון איז געגאנגען צו ראובן און צוגעכאפט פון ראובן דעם משכון, איז זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר, פשט לאמיר זאגן, דער גר האט געבארגט פון ראובן הונדערט דאלער, אבער ער האט אים געגעבן א משכון פון הונדערט פופציג דאלער. איז יעצט אז שמעון האט צוגעכאפט דעם משכון איז הונדערט דאלער, וואס דאס איז געווען די חוב אליין, דאס אוודאי דארף ער צוריקגעבן צו ראובן, די אנדערע פופציג קען ער האלטן. איי פרעגט די גמרא ואמאי תקנה ליה חצרו, דאמר רבי יוסי בר חנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, דהיינו די משכון איז דאך געלעגן ביי ראובנ'ן, איז ברגע וואס די גר איז געשטארבן, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ראובן מיט זיין חצר האט קונה געווען די משכון, און יעצט באלאנגט עס פאר ראובן, שמעון האט נישט קיין רעכט עס צו נעמען, נישט די הונדערט נישט די פופציג, וואס עפעס שטייט דא, וואס עפעס זאגט רבא אז די פופציג קען שמעון האלטן, ענטפערט די גמרא אמרי הכא במאי עסקינן דליתיה, פשט דא רעדט זיך אז ראובן געפינט זיך נישט לעבן זיין חצר, איז כל היכא דאיתיה לדידיה דאי בעי מקנא מצי קני קניא ליה נמי חצרו, כל היכא דליתיה לדידיה דאי בעי למקנא לא מצי קני, חצרו נמי לא קניא, פשט זאגן די בני הישיבה אז די דין פון קנין חצר איז נאר ווען ראובן איז דא, אז ראובן איז דא אין שטאט לעבן זיין חצר, איז היות וואס ער קען אליין קונה זיין די משכון, איז זיין חצר שוין קונה פאר אים, אבער טאמער ער איז אינגאנצן נישט דא, העלפט נישט קיין קנין חצר, און דערפאר אז שמעון האט עס געכאפט, איז די פופציג גייט צו שמעון. זאגט אבער די גמרא אז די הלכה איז נישט אזוי, והלכתא דליתיה בחצרו דלא קנה, פשט די דין וואס רבא האט געזאגט אז ווען שמעון כאפט צו די משכון קען ער האלטן פופציג רעדט זיך דייקא ווען ראובן האט עס טאקע נישט געהאט אין זיין חצר, אבער טאמער וואלט עס יא געהאט אין זיין חצר, איז אפילו ער איז נישט דא, איז אוודאי די חצר קונה די משכון פאר ראובן, און שמעון קען דאס נישט צוכאפן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי, מען גיי מיר דא זעהן אין די משנה צוויי דינים, צוויי עיקר נקודות, איין נקודה וואס מען גייט זעהן אין די משנה, איז אז ווען א מענטש גראבט א גריב, א בור, איז וויאזוי איז מען דן די בור? ס'א בור ברשות הרבים? ס'א בור ברשות היחיד? גיימיר זעהן די משנה אז אלס ווענדט זיך וואו די פתח הבור איז. פשט אז איינער גראבט א גריב אין א רשות היחיד אבער די פתח הבור די לאך איז אין א רשות הרבים, הייסט עס א בור ברשות הרבים. טאמער פארקערט, טאמער די לאך איז אין א רשות היחיד, הייסט עס א בור ברשות היחיד דאס איז איין נקודה וואס מ'גייט דא זעהן די משנה. נאך א נקודה וואס מ'גייט זעהן די משנה. איז אז סיי א בור ברשות הרבים א מענטש האט געגראבן א גריב אין א רשות הרבים, און סיי א מענטש האט געגריבן געגראבן א גריב אין א רשות היחיד, אבער שפעטער האט ער מפקיר געווען די שטח ארום און ארום אזוי אז מענטשן קענען זיך דרייען דא, איז ביי ביידע אופנים האלט די משנה אז מ'איז מחיוב מדין בור, מ'איז מחיוב אויף אלע היזקות וואס די בור מאכט, איז לאמיר זעהן זאגט די משנה, החופר בור ברשות היחיד, ופתחו לרשות הרבים, טאמער איינער גראבט א גריב אין א רשות היחיד, און די עפענונג פונעם גריב די לאך פונעם גריב איז אין א רשות הרבים, וואס ווי מען האט געשמועסט אזא גריב הייסט בעצם א בור ברשות הרבים, או ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד אדער פארקערט, א מענטש האט געגראבן א גריב אין א רשות הרבים, און די עפענונג איז געווען אין א רשות היחיד אבער ווי מען האט געשמועסט, ס'רעדט זיך נישט סתם אז דא האט זיך געענדיגט די מעשה, אז דא האט זיך געענדיגט די מעשה, אוודאי איז מען פטור אויף אלע היזקות פונעם בור, ווייל דער לאך איז אינמיטן א רשות היחיד, נאר דא רעדט זיך אז מען האט מפקיר געווען די שטח פון ארום און ארום, און שפעטער איז אריינגעפאלן דא א בהמה, אדער ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר, אדער א מענטש האט געמאכט א גריב אין איין רשות היחיד און די לאך, די עפענונג איז געווען אין א צווייטע רשות היחיד, וואס די עיקר חידוש וואס די משנה מיינט דא ארויסצוברענגען אז אפילו ס'האט גארנישט געהאט שייכות מיט א רשות הרבים, אבער למעשה שפעטער האט מען מפקיר געווען די שטח ארום און ארום, חייב, איז ביי ביידע אופנים זאגט די משנה דארף מען צאלן אויף די היזקות וואס די בור מאכט אן. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, טאמער איינער גראבט א גריב אין א רשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, וואס די עיקר נקודה דא איז אז דאס איז א בור ברשות הרבים, איינער וואס גראבט א גריב אין א רשות הרבים איז חייב דארף צאלן אויף די היזקות פונעם בור, וזהו בור האמור בתורה, דברי ר' ישמעאל דאס איז די בור וואס שטייט אין די תורה, אזוי זאגט ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט ניין, הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, זהו בור האמור בתורה, פשט ווען די תורה רעדט פון בור, רעדט מען פון א גריב וואס מען האט געגראבן אין רשות היחיד, און שפעטער האט מען מפקיר געווען די שטח ארום און ארום, אבער א גריב וואס מען האט געגראבן אין רשות הרבים, פון דעם רעדט נישט די תורה. יעצט אזוי, פשטות קען מען זאגן אז ר' ישמעאל און ר' עקיבא קריגן זיך אויף אלע אופנים, פשט ר' ישמעאל האלט אז נאר אויף א בור ברשות הרבים איז מען חייב, און ר' עקיבא האלט אז נאר אויף א בור ברשות היחיד איז מען חייב. און ווייטער יעדע מאל זאגן מיר די ווארט בור ברשות היחיד, מיינט נישט בור ברשות היחיד און דא האט זיך געענדיגט, נאר בור ברשות היחיד מיינט, מען האט געגראבן א גריב ברשות היחיד און מען האט מפקיר געווען די שטח ארום און ארום. על כל פנים, קען מען אזוי זאגן, אבער, אויב מען וועט אזוי זאגן קומט אויס אונזער משנה שטימט נישט מיט קיינעם, ווייל ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז מען איז מחיוב ביידע אופנים סיי א בור ברשות הרבים, סיי א בור ברשות היחיד. עס קען נישט זיין אז רבי ישמעאל האלט אז מען איז נאר מחיוב אויף א בור ברשות הרבים און רבי עקיבא האלט מען איז נאר מחיוב אויף א בור ברשות היחיד נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אז איינע פון די צוויי זענען אויך מודה צו די אנדערע פשט אדער רבי ישמעאל האלט מען איז מחיוב אויף ביידע און רבי עקיבא האלט ניין מען איז נאר מחיוב ביי בור ברשות היחיד אדער פארקערט רבי עקיבא האלט מען איז מחיוב ביי ביידע רבי ישמעאל האלט ניין מען איז נאר מחיוב ביי בור ברשות הרבים איז דאס גייט די גמרא דא מבאר זיין ווי מען וועט זען אין די מארגענדיגע בלאט א מחלוקת רבה און רב יוסף וואס איז באמת די מחלוקת דא צווישן רבי ישמעאל און רבי עקיבא.